שלום וברכה צו ר' משה מאיר. דאס לאנד שרי לאנקא געפינט זיך לעבן אינדיע, געפינט זיך לעבן אינדיע אין דרום אזיע, און דאס לאנד איז באקאנט אלס זייער א שיינע לאנד וואס האט במשך יארן געצויגן צו זיך אסאך טוריסטן, אסאך ד די די טוריזם אינדוסטרי איז דארטן געווען זייער גרויס אנטוויקלט און ס'האט צוגעשטעלט א גרויסע חלק פון די הכנסות פאר דעם לאנד פאר שרי לאנקא אבער דאס לענדל דאס אינזל איז יעצט אין א מצב פון כאאס אויפן שוועל און אפשר מיט איין פוס שוין אריבער צו די אנדערע זייט פון באנקראט. לאמיר כאפן אביסל א נאנטערן בליק וואס ס'גייט פאר אין שרי לאנקא, און ס'איז הגם דאס לאנד קומט געווענטליך נישט אויף אויפן ראדאר און מ'רעדט נישט דערפון, צו האבן מיר נישט קיין ערנסטן שייכות אדער קשר דערמיט, איז עס אבער יא אינטערעסאנט ווייל דאס קען זיין אזוי ווי מ'זאגט א טעמפלעט, א מוסטער וואס ס'קען אפווארטן פאר נאך. א צאל אנדערע לענדער, איך מיין קיינער ווייסט נישט וואס ס'וועט זיין, אבער ווען מ'זוכט די נקודות, די צו, די אינגרידיענטס וואס האבן דארטן געברענגט א, וואס האבן דארטן געברענגט די יעצטיגע צרות, זענען אויך דא אויף איין אופן אדער אן ענדליכע אופן אין אנדערע לענדער. איז שרי לאנקע איז נישט קיין גרויסע לאנד, ס'איז בערך פֿינף און צוואַנציק טויזנט סקווער מייל, בערך נאנט צו זעקס און זעכציג טויזנט סקווער קילאמעטער, וואוינען דארטן ארום איין און צוואַנציק מיליאן מענטשן, און ווי געזאגט ס'איז א אינזל וואס איז לעבן, ס'גרעניצט זיך נישט, ס'איז א אינזל אבער ס'געפינט זיך ביים דרום שפיץ, לעבן דעם דרום שפיץ פונעם לאנד אינדיע, איז שרי לאנקע, ווי זייער אסאך אנדערע לענדער אין דער וועלט, בפרט פון יענע געגנט דארט אין אזיע, איז במשך הונדערטער יארן געווען אנגעשלאסן אין פארשידענע אימפעריעס, פון פארטוגאל, פון האלאנד, און פאר די לעצטע הונדערט פֿופֿציק יאר ביז שרי לאנקע איז געווארן א זעלבסטשטענדיג לאנד, וואס איז געשען אין נײַנצן הונדערט אַכט און פערציק, תש"ח, איז עס האט זיך עס געפונען אונטער די בריטישע אימפעריע. שרי לאנקע איז געווארן א זעלבסטשטענדיגע לאנד, אבער איז במשך יארן לאנג געווען געפלאגט אויכעט פון א ציווילע קריג, מ'האט געהאט פראבלעמען מיט רעבעלן גרופעס וואס האבן דורכגעפירט טעראר אקטן, און דאס לאנד איז קיינמאל נישט געווען געהעריג אוועקגעשטעלט עקאנאמיש. און ס'האט ס'האט זיך געפלאגט מיט פארשידענע פראבלעמען אין פארשידענע הינזיכטן, בפרט אין ענין עקאנאמיע, געלט. די זעלבע איז באמת איז אויכעט אמת פאר מערערע לענדער ווי מ'רופט עס דעוועלאפינג קאנטריס, לענדער וואס האלטן זיך אינמיטן אנטוויקלען, אבער שרי לאנקא איז געווען איינע פון יענע וואס איז יעצט אנגעקומען צו א מצב פון ערב באנקראט. ער איז באנקראט און מיט פראטעסטן פראטעסטירערס בושעווען אין די מאסן בושעווען די מאסן איבער די גאסן און אויף דערווייל זעט נישט אויס ווי ס'איז דא א מהלך ארויס פון דעם איז די לעצטע שטרוי וואס האט געבראכן דעם קעמעלס רוקן ווי מען זאגט איז געווען קאוויד נײַנצן מיט א צוגאב נאך א שטיקל שטרויעלע פון די יעצטיגע קריזיס מיט די מלחמה צווישן רוסלאנד און אוקריינא. שרי לאנקא האט געזאגט די עקאנאמיע דארטן שטיצט זיך זייער שטארק אויף טוריזם. קאוויד נײַנצן, די קאראנע וויירוס תקופה האט אפגעשטעלט טוריזם, עכ"פ טוריזם איז געווען זייער שוואך בכלל איבער די וועלט, שרי לאנקא איז געווען איינע פון די קרבנות. דאס הייסט אז א גרויסע קוואל פון די אינקאם פון הכנסות פאר שרי לאנקא האט זיך אפגעטריקנט. יעצט קאוויד האט זיך שוין געענדיגט, כ'מיין א יעדער איז שוין מסכים, איך מיין די תקופה, די תקופה פון קאוויד האט זיך געענדיגט, און מענטשן האבן צוריק אנגעהויבן פארן, אבער ווי מ'קען זיך פארשטעלן, ס'נעמט צייט, א לאך וואס איז גרויס אזוי ווי צוויי יאר ווערט נישט אנגעפילט איבערנאכט, און נאך א זאך, זייער אסאך טוריסטן וואס פלעגן קומען באזוכן שרי לאנקא זענען געווען אוקריינער, מענטשן, אוקריינער בירגער, און מיט די יעצטיגע מצב אין אוקריינא קענען זיי נישט קומען. סאו דאס איז איינס. און די צווייטע זאך איז חובות. חובות, שרי לאנקע איז שולדיג זייער אסאך געלט, ביליאנען דאלארן, פאר אנדערע אויסלענדישע קערפערשאפטן און א און אפילו לענדער. איז דאס די חובות האבן זיך אנגעזאמלט קודם ווייל שרי לאנקע'ס עקאנאמיע איז נישט געווען אין בעסטן מצב אפילו פריער, מ'רעדט פון צענדליגע יארן שוין, מצד השני האבן די רעגירונגען, איין רעגירונג נאכן אנדערן, געמאכט פארשידענע יסודות'דיגע טעותים, געמאכט פארשידענע שלעכטע פינאנציעלע החלטות. און א חלק פון די סיבה, צום טייל קען צוגעשריבן ווערן די סיבות פאר די שלעכטע החלטות, ווייל די רעגירונג דארטן, וואס באשטייט ווי אין אנדערע לענדער פון א קאאליציע פון מער ווי איין פארטיי, קען זיך נישט אייניגן אויף זאכן, די זאך וואס פאראייניגט זיי איז א קעגנערשאפט צו די פריערדיגע רעגירונג וואס איז געווען פאר זיי, אויף דעם זענען זיי געריטן, אויף דעם האבן זיי קאמפיינט, און אויף דעם ארויף, אויף די כוואליעס פון די קעגנערשאפט האבן זיי זיך אריינגעטראגן צום פארלאמענט, צו די רעגירונג, אבער בעצם ווען ס'קומט צו קאנסטראקטיוו פאזיטיווע זאכן וואס מ'דארף יא טון, קענען זיי זיך נישט אייניגן, במילא האט מען געמוזט מאכן קרומע החלטות אויף וואס ביידע האבן יא געקענט מסכים זיין און די החלטות האבן נישט געטויגט פאר די עקאנאמיע, איין אזא החלטה איז געווען מיט אפאר יאר צוריק צו רעדוצירן שטייערן, רעדוצירן טעקסעס, שניידן טעקסעס פון פֿופֿצן פראצענט צו אַכט פראצענט, ס'איז כמעט האלב. און מען רעדט דא פון א רעגירונג פון א לאנד וואס האט נישט קיין איבריג געלט, עס האט נישט קיין איבעריג געלט און דו גייסט און דו שניידסט נאך דיינע הכנסות, אה די הכנסות, ס'איז וואויל מען האט געשניטן די הוצאות פון די בירגער, אבער דאס האט אויך געמיינט אז מען האט געשניטן די הכנסות פון די רעגירונג. יעצט דאס לאנד האט זיך געמוטשעט ווי געזאגט עקאנאמיש, און מען האט אנגעהויבן בארגן געלט צו אינוועסטירן צו אינוועסטירן אין פארשידענע פראיעקטן וואס כפי ראות עינם פון די רעגירונגס אנגעשטעלטע האט געדארפט העלפן, האט געדארפט געבן א שטופ פאר די עקאנאמיע. די גרעסטע אזא אינוועסטמענט איז געווען א ריזיגע פראיעקט צו בויען אן אינטערנאציאנאלן פארט אין שרי לאנקא. די ציל דערמיט איז געווען קודם צוצושטעלן דזשאבס, פארשטייט זיך, פאר שרי לאנקען בירגער, אבער די עיקר גרויסארטיגע ציל פון דעם איז געווען צו פרובירן פארוואנדלען שרי לאנקא אין אן אינטערנאציאנאלן פלאץ פאר מסחר, לדוגמא פון אן אנדערע אזיאטישן לאנד, סינגאפור, וואס איז טאקע א סוקסעס סטארי, ס'איז א לאנד וואס האט שטארק מצליח געווען זיך אויפצובויען און זיך פארוואנדלן ממש אין אן עקאנאמישן גרויסמאכט. שרי לאנקע האט געוואלט נאכמאכן דעם מאדעל, געוואלט אויך זיך פארוואנדלען אין אזא בחינה וואס קען ברענגען אסאך איינקונפט אסאך הכנסות פארן לאנד, די פראבלעם איז אבער געווען אז מען האט נישט געמאכט דעם חשבון געהעריג, מען האט געמאכט דעם, ס'הייסט מען האט געבארגט דאס געלט אויף א שפעקולאטיוון אופן, מען האט גענומען א געמבל, ס'האט יא, ס'האט אדער יא אדער נישט געלונגען, און ווען, און ס'איז נישט געווען קיין סך פלאץ פאר קיין טעות און פאר קיין דורכפאלן, און טעותים זענען געווען, די גרעסטע אזא טעות איז געווען פשוט אז אנדערש ווי סינגאפור איז שרי לאנקא נאך געפלאגט מיט קארופציע, און די קאראפשען האט געפירט אז געלט וואס האט געדארפט גיין פאר דעם פראיעקט האט אויסגעבלוטיגט אויף די נישט ריכטיגע פלעצער, איז ממילא האט זיך שרי לאנקא געטראפן אין א מצב פון כרך מכאן וכרך מכאן, ס'הייסט דאס געלט איז אויסגעגעבן געווארן און די פראיעקט האט ווייט נישט געהאלטן אפילו נאנט צום ציל פון געענדיגט ווערן. יעצט דאס געלט האט שרי לאנקא געבארגט, די רעגירונג האט נישט געהאט קיין געלט פאר דעם פראיעקט און האט געבארגט אפאר ביליאן דאלער פון כינעזישע בענק, מען רעדט פון כינעזישע בענק וואס זענען אונטער די בעלות פון די כינעזישע רעגירונג, און וואס איז געשען ווען מען קען נישט באצאלן קיין חוב איז די געגאנגען זענען געגאנגען די בענק און צוגענומען דעם פארט, יא די שרי לאנקא רעגירונג האט איבערגעגעבן דעם בעלות עס איז געווען א ליעס, נישט אפיציעל ממש איבערגעגעבן אין זייערע הענט, וואס למעשה איז דא די נײַן און נײַנציק יעריגע ליעס וואס די כינעזישע בענק, אין אנדערע ווערטער די רעגירונג פון טשיינע פון סין האט דא באקומען, מיינט אז זיי האבן דאס בעלות אויף די פארטן. און דאס איז א נקודה אויף וואס איז כדאי זיך אפצושטעלן פאר א רגע, ווייל דאס איז נישט קיין צופאל, דאס אז טשיינע האט געבארגט געלט פאר שרי לאנקא און נאכדעם אלס תוצאה באוויזן צו באקומען בעלות אויף א וויכטיגע פלאץ, א וויכטיגע שטח מיט א סאך עקאנאמישע משמעות, פון פון שרי לאנקא, איז נישט געווען קיין צופאל און ס'איז נישט געווען אזא איינמאליגע געשעעניש נאר ס'איז ווי מומחים ווייזן אן אויפן סמך פונעם מציאות, דאס איז א סטראטעגיע וואס די כינעזישע רעגירונג האט גענומען מיט א שטיק צייט צוריק און טוט עס אויפן גרויסן פארנעם. די סטראטעגיע באשטייט אין אינוועסטירן גרויס געלט אין אזעלכע אינפראסטרוקטור פראיעקטן, זאל עס זיין הייוועיס, זאל עס זיין בריקן, זאל עס זיין פארטן, זאל עס זיין לופטפעלדער, וואס עס זאל נאר נישט זיין, און אזוי ארום פארגרעסערט טשיינע איר השפעה, ס'גיבט איר א געוויסן כח אויף יענע באטרעפנדע לענדער, אין דעם פאל דא מיט שרי לאנקא, האט עס געמיינט אז טשיינע האט ממש באקומען בעלות במלוא מובן המילה אויף א פארט, אבער אין אנדערע פלעצער אפילו וואו די זאכן לויפן יא כשורה, דער חוב ווערט באצאלט אדער עס איז דא א געהעריגע ביזנעס אפמאך צווישן דעם באטרעפנדן לאנד וואו די אינוועסטמענט איז דורכגעפירן מיט טשיינע וואס האט געמאכט די אינוועסטמענט, איז מיינט עס אויך סוף כל סוף א השפעה. ס'מיינט א השפעה וואס טשיינע האט אויף יענעם לאנד אדער אויף יענעם סעקטאר אדער א כל פנים אויף יענעם ספעציפישן פראיעקט. מומחים שאצן אז אזויפיל ווי בערך הונדערט פֿערציק לענדער, טשיינע האט שוין דורכגעפירט אזעלכע אינוועסטמענטס אויף א קלענערע אדער אויף א גרעסערע פארנעם, אין אזויפיל ווי בערך הונדערט פֿערציק לענדער איבער די גאנצע וועלט, בעיקר אזיע, אפריקע און אייראפע, און זעכצן פון די לענדער האבן געענדיגט אויף דעם אופן ווי שרי לאנקא, דאס הייסט אז זיי האבן נישט געקענט באצאלן דעם חוב און טשיינע האט דאס גענוצט אויף איין אופן אדער אן אנדערן אופן, קודם זיי האבן זיכער געמאכט אז יענע לענדער בלייבן אזוי ווי משועבד פאר טשיינע. איז טרעפט מען זיך דא מיט א לאנד מיט שרי לאנקא וואס האט פון איין זייט גרויסע חובות וואס זי קען נישט באצאלן, פון די אנדערע זייט איז די הכנסה פון די רעגירונג שטארק שטארק רעדוצירט געווארן, און נאכדעם איז די הכנסה בכלל פונעם לאנד, פון די באפעלקערונג, אויכעט שטארק געפאלן, ווייל ווי געזאגט, טוריזם איז איינע פון די וויכטיגע מקורות, איינע פון די וויכטיגע קוואלן פאר הכנסות, און טוריזם איז געפאלן קודם מיט קאוויד פרי און שפעטער מיטן קריזיס אין אוקריינא. יעצט, די וואלוטע פון א לאנד, די געלט פון א לאנד, איז נאר ווערט אזויפיל וויפיל די עקאנאמיע פון דעם לאנד איז ווערט, אויב די עקאנאמיע איז שלעכט, מיינט עס אויכעט אז די געלט פארלירט אסאך פון זיין שוויות, און דאס איז א פרישע פראבלעם. ווען די געלט פארלירט שוויות מיינט עס אז איך קען דערמיט איינקויפן ווייניגער. יא, יעדע זאך וואס איך קויף קאסט מער געלט, ווייל געלט רעפרעזענטירט א אויסטויש. ס'הייסט ס'איז אזוי ווי אן ערזאץ פאר די אוראלטע מיטל פון האנדלען, אז מ'טוישט זיך אויס זאכן. איך געב דיר פלייש, דו געסט מיר מילך.

און די צענטראלע באנק פון שרי לאנקא האט פרובירט עס צו ראטעווען, פרובירט צו סטאבילאזירן די וואלוטע, די שוויות פונעם געלט, און איינע פון די קונצן וואס מען נוצט אין אזא פאל איז צו קויפן, דאס הייסט די באנק אליין קויפט די אייגענע וואלוטע מיט די וואלוטע פון א צווייט לאנד, יעדע, כמעט יעדע, לאנד האט אויך האט רעזערוס אוועקגעלייגט פון אויסלענדישע וואלוטע, געווענטליך איז עס דאלערס, ס'איז דאלערס אדער אנדערע שטארקע סטאבילע מטבעות, די געלט פון א צווייט לאנד, וואס ווערט פאררעכנט אלס שטארק און זיכער און סטאביל, די דאלער איז איינס, די יורא איז נאך איינס, און אזוי כהנה וכהנה דא נאך, איז כמעט יעדע לאנד ווי געזאגט האט אוועקגעלייגט א געוויסן סכום פון אויסלענדישע וואלוטע, און דאס איז איינע פון די זאכן אויף וואס די אייגענע קורענסי, די אייגענע וואלוטע שטיצט זיך. איז ווען די וואלוטע פון א לאנד פאלט איז דא פארשידענע מיטלען, קונסטליכע מיטלען וויאזוי עס צו סטאביליזירן על כל פנים צייטווייליג. איינע פון די אופנים איז אז מען קויפט מיט אויסלענדישע וואלוטע קויפט מען די אייגענע וואלוטע און דאס מאכט אז ס'געט א די ס'דרוקט זיך אויס אויפן מארקעט אויפן עפנטליכן מארקעט פון וואלוטע ס'איז דא א מארקעט פון געלט מען האנדלט מיט געלט אז די אז מיין געלט די געלט וואס איך קויף יעצט איז ס'דא א געברויך דערפאר, ס'איז אין דעמענד. און די אלטע כלל ווען א זאך ווערט מער געזוכט, ס'איז דא א צורך דערפאר, מענטשן ווילן עס, מענטשן זוכן עס, ווערט עס מער חשוב און די פרייז דערפון שטייגט. איז דורכן קויפן די רופי, די וואלוטע פון שרי לאנקא, האט עס געגעבן אזא איינדרוק ווי די געלט איז יעצט אין דעמענד, און דאס געט אביסל א הייב די פרייז דערפון, ס'געט אביסל א הייב די ווערד דערפון. די פראבלעם מיט די מיטל איז נאר צווייפאכיג, קודם איז עס א קורץ טערמיניגע סעלושען, דאס איז א זאך וואס מען קען, עס קען נישט ארבעטן לעולם ועד, ס'איז גוט מען קען עס טון איינמאל, ס'געט א שטופ, ס'געט א גוטן שטויס פאר די וואלוטע, פאר די שוויות, די שוויות פון די וואלוטע הייבט זיך, אבער ס'איז א שפיל, ס'איז א אויבערפלעכליכע זאך, ס'איז נישט קיין עכטע זאך, און במילא פאלט עס נאכדעם שנעל צוריק אראפ, דאס איז איינס, און די צווייטע זאך איז אז די. צענטראלע באנק וואס געט דא אויס דאלערס, יא, האט דאך אוועקגעלייגט א געוויסן סכום פון דאלערס, און די באנק נוצט יענע רעזערוועס, יענע דאלערס וואס זענען אוועקגעלייגט פאר דעם צוועק, און דאס הייסט אז אירע רעזערוועס ווערן ווייניגער, זי לויפט אויס פון געלט. זי לויפט אויס פון דעם פרעמד געלט, און די פרעמד געלט דארף מען האבן נישט נאר אלס א זייל, אלס א זייל אויף וואס די אייגענע קארענסי, אויף וואס די אייגענע געלט זאל זיך שטיצן, נאר מען דארף עס פאר נאך א סיבה וואס איז פאר סרי לאנקא יעצט געווען זייער וויכטיג, דהיינו, צו באצאלן די חובות. חובות ווערן געווענטליך באצאלט אין דאלער. אויב לויפסטו אויס פון דאלער, קענסטו נישט באצאלן דיינע חובות. במילא איז עס אן אדער אדער. אדער נוצטו דאס געלט צו באצאלן די חובות, אויב באצאלסטו נישט, גייסטו דיך באנקראטירן. אדער נוצטו דאס געלט צו סטאביליזירן די מטבע, די געלט פונעם לאנד, ווייל אויב וועסט עס נישט סטאביליזירן מיינט עס אז די פרייזן פון זאכן וועלן זייער שטארק ארויפגיין, און מען דארף געדענקן סרי לאנקא איז אן אינזל און זייער אסאך פון די ממש נויטווענדיגע געברויכן, עסן, מעדיצין, געזאלין און אנדערע אזעלכע זאכן ווערן אימפארטירט. ס'ווערט אימפארטירט און אויב סרי לאנקא'ס געלט איז ווערט ווייניגער מיינט עס אז זיי דארפן באצאלן דערפאר מער, אז זיי דארפן באצאלן דערפאר מער מיינט עס אז מען דארף בעטן טייערער פאר די אלע זאכן פון די בירגער וואס קויפן עס, ס'הייסט אינפלעשן רופט זיך עס, די פרייזן שפרינגען ארויף. ממילא מיט די פארען קורענסי רעזערווס, ס'הייסט אויסלענדישע געלטער וואס דו האסט אוועקגעלייגט ביי דיר אין. דיר אין דיין באנק מוז גיין פאר איינע פון די צוויי זאכן, מען רעדט ווען ס'איז דא א מאנגל און האסט נישט גענוג פאר ביידע, דא איז געווען א מאנגל און וואס ס'איז געשען איז איז ביידע ביידע פראבלעמען האבן זיך אנטוויקלט דערפון, אז די באנק האט נישט געהאט קיין געלט צו צאלן די אויסלענדישע חובות פון איין זייט, און פון די אנדערע זייט זענען זיי געבליבן אויך אן גענוג געלט איבערצושפילן די קונץ פון פון סטאביליזירן די סרי לאנקא וואלוטע צו א צווייטע מאל, איינמאל איז עס געלונגען, נאכדעם האבן זיי נישט געהאט גענוג געלט פאר דעם און נישט פאר דעם, סאו וואס איז געשען איז ביידע, סיי די וואלוטע האט אנגעהויבן זייער שטארק פאלן, און סיי סרי לאנקא איז אנגעקומען צו א מצב פון באנקראט, דיפאולט, דיפאולט הייסט אז מען איז אנגעקומען צו די צייט ווען דו דארפסט באצאלן דיין חוב און כ'האב נישט צו באצאלן. איז אזוי קומט מען אן צום יעצטיגן מצב אז. די פרייזן פון זאכן זענען זייער געשטיגן, די הכנסות זענען געפאלן, סרי לאנקא האט עפעקטיוולי באנקראטירט, כ'מיין כמעט באנקראטירט, דיפאלטעד שוין, זיי קענען נישט באצאלן דעם חוב, קיין וועג ארויס איז אבער נישטא, די הכנסות זענען אויסגעטרוקנט, די הוצאות ווערן גרעסער, און די רעגירונג פאר א נויט האט געמוזט אנפאנגען שניידן עלעקטריסיטי סערוויס ווייל ס'איז נישטא גענוג געלט, שניידן עלעקטריציטי סערוויס מיינט אז מענטשן וואס האבן יא דזשאבס קענען עס אפט מאל נישט טון, נישטא קיין עלעקטריציטעט, נישטא קיין קויל, נישטא קיין לעקטער, נישטא קיין מיטל מיט וואס צו קענען ארבעטן. און אזוי האבן זיך אנגעהויבן שטורמישע אפילו ווילדע ראיאטן איבער די גאסן, דער פרעזידענט האט דערקלערט א סטעיט אוו עמערדזשענסי א אויסנאמס צושטאנד און אנולירט פארשידענע געזעצן צייטווייליג, די קאבינעט האט לכבוד דעם אין פראטעסט רעזיגנירט, און דא האלט מיר יעצט. איז ווי געזאגט, שרי לאנקא נישט די איינציגסטע לאנד וואס שטייט אין אזא מצב. פארשטייט זיך, נישט אלע לענדער איז די הכנסה בעיסד אויף טוריזם, און נישט אלע לענדער האבן די זעלבע אימפארט פראבלעם ווי שרי לאנקא, אבער צוליב איין סיבה אדער אן אנדערע סיבה זענען דא אסאך לענדער פון די דעוועלאפינג ווארלד, ס'הייסט לענדער וואס האלטן זיך אינמיטן אנטוויקלען, וואס שטייען אויף אזא מצב מיט חובות און מיט אינפלעישאן און מיט הכנסות וואס פאלן, הוצאות וואס שטייגן, און האבן נישט קיין געהעריגן וועג ארויס, נישטא קיין געהעריגע מהלך וויאזוי זיך ארויסצושלעפן פון דעם זומפ. דאס איז די סיבה פארוואס שרי לאנקא רופט ארויס זארג ביי די וועלט, און פארוואס מען שטודירט עס אזוי שטארק און מען באטראכט עס אזוי פון דער נאנט, ווייל דאס קען זייער מעגליך זיין א טעמפלעט, א משל, א דוגמא, פון נאך צענדליגער אנדערע אזעלכע פאלן איבער מערערע פלעצער פון דער וועלט. איז דאס די מעשה מיט שרי לאנקא, אבער ביי אונז דארף אזא זאך, טאר אזא זאך נישט געשען, און ס'קען נישט געשען, ס'דארף נישט געשען ווייל אונז האמיר דעם מושג פון גמילות חסדים, אידן זענען רחמנים ביישנים און גומלי חסדים, און די קרן הלוואות איז די פראדוקט פון די אידישע מידה פון גמילות חסד, קרן הלוואות איז אוועקגעשטעלט געווארן צו בארגן געלט פינף און צוואנציג ביז פופציג טויזנט דאלער פאר אידן וואס זענען אין ביזנעס און ווילן עקספענדן אדער אריינגיין אין ביזנעס, שטעלט די קרן הלוואות צו